הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף עיין ו די משנה. אונז האבן געהאט אין די פריערדיגע משנה, דף עיין ה עמוד ב' אונטן, א מחלוקת ר' שמעון מיט די חכמים מיט ר' שמעון בן אלעזר, ווען א מענטש טראגט ארויס א זאך שבת, אויב ביי אים איז עס א חשוב'ע זאך, ער לייגט זיך אוועק אזא סארט שיעור, צו מען קוקט אויף אים, צו די זעלבע זאך איז ביי א עושר, נישט נאר געזאגט די פריערדיגע משנה האט אוועקגעשטעלט א כלל, אז צום זיין מחויב, צו זיין מחויב א קרבן, ווען מען טראגט, דארף עס זיין אזא סארט זאך וואס א מענטש לייגט זיך אוועק, און די שיעור וואס א מענטש איז מחשיב. אז דו טראגסט ארויס א ברעקל, אז דו נעמסט א חלה ברעקל, דארפסט דאך נישט ברענגען אויף דעם קיין חטאת. אויב ס'דא מענטשן וואס לייגן אוועק א חלה ברעקל, די סארט גרויסע ברעקל, איז דאן שוין א מחלוקת, צו ביי יעדן איינעם, צו דווקא דער מענטש, אדער יעדן איינעם, יעצט גייט די משנה אויסרעכענען, שיעורים, וואס מענטשן לייגן זיך יא אוועק. קליינע שיעורים, למשל המוציא תבן, איינער טראגט ארויס שטרוי, וואס טוט מען מיט שטרוי, וואס קען מען טון מיט שטרוי ווייל ווי, א קי עסט שטרוי, איז כמלא פי פרה, דו האסט אזוי סאך שטרוי, וויפיל ס'גייט אריין אין א מויל פון א קי, דאס איז א שיעור חשוב וואס א מענטש פלייגט זיך אוועק צו קענען געבן א א א א פיטער אן זיין קי, ביסטו חייב. עצה, זעהן די גמרא וואס דאס איז, דאס איז כמלא פי גמל, א קעמל האט א גרעסערע מויל, איז עצה אז דו טראגסט ארויס אזוי סאך וויפיל א קי עסט, איז נישט דא וואס צו טוהן מיט דעם, אז דו טראגסט ארויס ווי א גמל עסט, עמיר, אויכעט א מין שטרוי פון זאנגען, איז כמלא פי טלה, אזוי סאך ווי א שעפסעלע, עשבים, אז דו טראגסט ארויס שבת גראז, איז די שיעור כמלא פי גדי, א גדי האט א קלענערע מויל, א ציגעלע האט א קלענערע מויל ווי א טלה א שעפס. עלי שום, בלעטלעך פון קנאבל. עלי בצלים, בלעטלעך פֿון צװיבל, װענדט זיך, אױב ס'איז לחים, ס'איז פֿײַכט, דעמאָלט איז עס ראָוי פֿאַר אַ מענטש צו עסן, איז כּגרױגערעס, װײַל אַלע עסן פֿון אַ מענטש רעכנט מען, אױב דו האָסט אַרױסגעטראָגן שבת אַזױ סך װי אַ פֿאַרטריקנטע פֿײַג, כּגרױגערעס, אױב ס'איז יבֿשים, ס'איז צו טרוקן װאָס איז נישט ראָוי פֿאַר אַ מענטש, איז כּמלוא פּי גדי, דאָס איז װײניגער װי אַ גרױגערעס. ווייל דעמאלטס איז עס נאר א מאכל וואס מ'קען געבן צו עסן פאר א ציג, נישט פאר א מענטש. פירט די משנה אויס, ואין מצטרפין זה עם זה. דו קענסט נישט מצרף זיין אז דו טראגסט ארויס א האלבע מויל שטרוי און א האלבע מויל עצה, ביסטו פטור. טייטש א האלבע מויל פון א קי שטרוי און א האלבע מויל פון א קי עצה, ביסטו פטור, ווייל עצה, עסט נישט קיין קי, נאר א קעמל. סאו דארף מען שוין קוקן די גרויסקייט פון א קעמל דארף עס זיין אביסל מער שוין זעהן די גמרא. מפני שלא שוו בשיעוריהן. וואס איז דאס עצה אמר רב יהודה, איז שטרוי פון קטניות. ס'איז דא שטרוי פון תבואה. א קי עסט שטרוי תבן פון תבואה. און א קעמל עסט שטרוי. כי אתא רב דימי, רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל. האט ער אזוי געזאגט המוציא תבן כמלוא פי פרה. לגמל, א מענטש האט די שיעור תבן, אזוי סאך וואס א קו עסט, אבער ער טראגט עס ארויס צו טראגן פאר א קעמל צו עסן. איז דא א מחלוקת. רבי יוחנן זאגט אז עס איז חייב, ווייל למעשה האסטו ארויסגעטראגען כמלוא פי פרה. האלאו? די שיעור פאר שטרוי. ריש לקיש זאגט, למעשה וויל ער דאך עס גיין טראגען פאר א קעמל. במילא א קעמל דארף שוין זיין מער. א קעמל האט א גרעסערע מויל. איז פטור. מ'וועט אביסל לערנען די גמרא, וועט ארויסקומען פינקטליך פארוואס ער האלט אזוי פארוואס ער האלט אזוי און רב דימי פירט אויס ער קומט פון ארץ ישראל, פארציילט די מעשה פאר די פאר די בבלי באורתא, ביינאכט האב איך געהערט פון רבי יוחנן אזוי זאגן טאקע, אז ס'איז חייב. למעשה צופרי לצפרא הדר ביה. צופרי האט ער צוריקגעצויגן און ער גייט ווי ריש לקיש, אז אז מען טראגט ארויס פאר א קעמל שטרוי, אפילו סתם אזוי שטרוי קוק איך אויף א כמלוא פי פרה, אמר רב יוסף שפיר עבד דהדר. איך פארשטיי זייער פיין רבי יוחנן פארוואס ער האט צוריקגעצויגן, ווייל למעשה דהא לא חזי לגמל, תבן,

גענוג פאר א פרה, איז אז דו ווילסט יעצט גיין טראגן דאס פאר א קעמל, ציט עס נישט ארויס די, די, די חיוב פון טראגן אויף תבן, שטימט?

די זעלבע זאך ווי פריער, אז דו טראגסט ארויס כמלא פי פרה, על מנת צו געבן צו עסן פאר א קעמל, איז חייב. כי פליגי, ווען האלט ריש לקיש עס איז פטור במוציא עצה, ער טראגט ארויס א עצה כמלא פי פרה לפרה. אה. ער וויל עס געבן פאר א פרה, עצה, א קי עסט נישט געהעריג, אז דאס מוז אריינשטופן, זאל ער עס אריינשטופן פאר א מענטש צו עסן וואס ער וויל נישט עסן, ער קען עס נישט עסן.

דארף איך קוקן אויפן שיעור פון א קעמל ריש לקיש אמר חייב כי אכילה על ידי הדחק שמה אכילה לאמיר גיין ווייטער די משנה איז געשטאנען עמיר כמלא פי טלה פרעגט די גמרא והתניא מ'האט דאך געלערנט אין א צווייטע ברייתא אז עמיר קוק איך כגרוגרת זאגט די גמרא נו אידי ואידי חד שיעורא דער מלא פי טלה איז אזוי גרויס ווי א גרוגרת א שעפסעלע פילט זיך אן דעם מויל מיט א פייג

למשל, עצה, ווען איז מען מחיוב א חטאת אויף עצה? מלא פי גמל. איז עצה קען נישט מצרף זיין מיט שטרוי, ווען דו ווילסט אנפילן די שטרוי כמלא פי פרה. יא? שטימט? איז אויף אלע וועגן אין מצטרפין מיט דער, אבל מצטרפין לקל שבהן.

דער גרעסערע שיר איז נישט משלים פאר דעם קלענערן שיר. וואס? האלב פי גמל? נו. יא. פרעגט די גמרא וכל דלא שוו בשיעורייהו מי מצטרפי, דאס טייטש, פארוואס האט רבי יוסי אראפגעלייגט א כלל דא, אז ס'איז דא אמאל א פאל וואס די קלענערע איז משלים פאר די גרעסערע, פרעגט די גמרא וכל דלא שוו בשיעורייהו מי מצטרפי, איז דען דא אזא זאך אז יא מצטרף זיין? והתנן, מ'האט דאך געהאט א משנה אין מסכת כלים, א בגד, האסט א קלייד, יא? האסט א וואלענע בגד, וואס איז? פאר די שיעור צו מקבל זיין טומאת מדרס, אז א זב זיצט אויף דעם, איז וואס די שיעור שלושה על שלושה, דריי טפחים אויף דריי טפחים, א שמאטקעלע פון דריי טפחים אויף דריי טפחים, איז, כ'הער נישט, טפחים, שלושה, שלש איז פינגערס, שלושה איז טפחים. צו געדענקען, שלוש איז פינגער, והשק, אז דו האסט א זאק, וואס דאס איז מער דיקער, דאס איז דאס איז ארבעה על ארבעה טפחים, דעמאלטס איז עס מקבל טומאה. אז דו האסט א לעדערנע בגד, א עור, נאך דיקער פון א זאק, איז די שיעור חמשה על חמשה, א מפץ, דאס איז שוין אזא א קארפעט, א קאץ, א געפלאכטענע מחצלת וואס איז געמאכט פון בעמבוס, איז ששה על ששה. ותני עלה, מ'האט דאך געהאט א ברייתא אויף דעם, הבגד והשק. אז דו נייסט צאם א בגד מיט א שק אדער א שק מיט אן עור אדער א עור מיט א מפץ, מצטרפין זה עם זה, איז זיך מצטרף די טייטש דער בגד איז משלים די שיעור פונעם שק, און די שק איז משלים די שיעור פונעם עור. האלט זיך ארויף. ואמר ר' שמעון ואמר ר' שמעון מה טעם פארוואס זאגסטו אז ס'איז מצטרף? לכאורה מוז דאך עס נישט זיין מפני שראוין ליטמא במושב. אז לאמיר זאגן אויף א אייזל אויף א אויף אז מ'מאכט א זאטל.

ני, לאמיר זען, איז טעמא די גאנצע טעם, וואס איז די קשיא? טעמא די גאנצע טעם אז צוויי מינים קענען זיך מצרף זיין צו ברענגען טומאה דאס איז דווקא דראוין ליטמא במושב, ווייל מענטשן מאכן אפנים אזוי, מען נוצט אמאל אויף א אייזל א זאטל, לייגט מען ארויף א לאטע פון איינס אויפן צווייטן, אבל אם אין ראוי ליטמא במושב, לאמיר זאגן אז מען מאכט עס נישט צוזאמען, לאמיר זאגן מען מאכט נישט קיין לאטעס אויף א אויף א זאטל, לא, קען זיך עס נישט מצרף זיין, ווערט א קשיא אויף ר' יוסי, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז תבן איז משלים פאר עצה, לכאורה ניצט מען דאך עס נישט, די גמרא האט פארשטאנען מען ניצט עס נישט צוזאמען, תבן גייט פאר א פרה, און עצה גייט פאר א קעמל, אמר רבא, דארף איין וו ו הכא נמי, דא ביי מאכל בהמות אויך, איז חזיא ניצט מען עס אמאל צוזאמען, ביחד לדוגמא, זאגט רש"י מי שיש לו למכור צובר מכולן,

ס'טייטש, ס'העלפט נישט צו אויף טראגן, זאל זיין אזוי גרויס ווי די שיעור א גרוגרת, און אין מסכת חלה שטייט דאך אז מען קען עס רעכענען אויף די שיעור צו געבן חלה, והתנן, חמשת רבעים קמח ועוד, פינף פערטלעך, פינף פערטלעך פון א, פון א טייג איז חייבין בחלה, הן די מעהל, וסובן ומורסנן, אז דו מאכסט א טייג פון מעהל און סובן און מורסנן איז עס אזוי גרויס. חמשת רבעים קמח איז מחויב בחלה איז דאך אויב מ'רעכנט דאס יא, פארוואס שבת נישט? אמר אביי ווייסט פארוואס איז זיך מצרף דארט ווייל שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה, א ארעמאן נעמט נישט ארויס די סובן ומורסנן און במילא זאג איך אז מען רופט עס אן לחם אז מען זאל אפשיידן לחם וואו מען נו. זאָל אַראָפּנעמען אַן ערגער סאָרט חלה. אָבער ווען ס'קומט לגבי הוצאה, אַז דאָס אָנקוקן אַן אוכל חשוב איז נאָר אַ אוכל וואָס רוב מענטשן עסן. רבי יהודה האַלט, די שאָלעכץ פֿון עדשים קאָכט מען יאָ מיט דעם. איז פֿרעגט די גמרא, עדשים אין און פּולין לא, איז דווקא פֿון עדשים פֿון לינדזן און בײַ בונדלעך נישט, והא תּניא רבי יהודה אומר, חוץ מקליפּי פּולין ועדשים, בונדלעך מיט עדשים, גמרא לא קשיא.

וועט א מענטש ארויסנעמען די שאלאכץ, וועט ער עס נישט עסן מיט דעם ווייל ס'זעט אויס מיס, ס'זעט אויס ווי עס איז געקאכט מיט מיט מיט מיט פליגן, במילא מען קוקט דאך אלץ וואס א מענטש עסט, אז א מענטש עסט עס נישט, איז דאך עס נישט מצטרף, וועגן דעם כאפט ער אן אין די משנה, נאר עדשים. הדרן עלך פרק כלל גדול האבן מיר זוכה געווען צו לערנען, נאך א פרק האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. דאס איז א הכנה פאר די הייליגע יום טוב שביעות, אז איעדער איינער זאל מקבל זיין די תורה.

איך האב א שיעור איך וויל ענדיגן שס כסדר. ווי האלטסטו? איך האלט ברכות דף ו', איך האב אריינגעטון א פסוק. נאכדעם האב איך א שיעור יעדע יום טוב לערן איך די יום טוב מסכת. ענדיגן יעדע יום טוב, ענדיגן אפאר ימים טובים עס ענדיגן. מ'קען אסאך אריינכאפן אויף דער וועלט.